מוריי ורבותי, קודם כל וויל איך פארציילן אז איך האב אנגעהויבן א נייע פראדזשעקט, שיקן געוויסע אינטערעסאנטע זאכן, זאכן וואס איך שרייב פון די שיעורים, פון אנדערע ענינים וואס מ'איז עוסק אין זיי, נאר פאר דער וואס איז א מעמבער וואס ער צאלט איין יעדע חודש, סאו ווער ס'איז אינטערעסירט קען זיך איינשרייבן אין די לינק אונטער די ווידיאו איז דא ווי מ'קען סובסקרייבן אדער אנדערע וועגן. יעצט דאס איז אזוי ס'איז פרשת יתרו, מ'האט שוין גערעדט אפאר מאל וועגן די שאלה, ס'איז אמת נאר א שאלה אזוי ווי די פרשיות השבוע, וואס מ'דארף וויסן ווער האט עס מסדר געווען און פארוואס, וואס איז די סברה אונטער דעם, היינט האב איך געזען געטראפן אז די זוהר הקדוש פרעגט בעצם די שאלה, אינטערעסאנט אז ער פרעגט די שאלה, און רעדט פון דעם וואס די פרשה האט זיך אנגעהויבן מיט יתרו, מיט וישמע יתרו כהן מדיין. אין אנדערע ווערטער לאמיר פארשטיין וואס מען מיינט צו פרעגן ס'דא די ענין פון מתן תורה ווי יעדער איינער ווייסט יתרו איז די שבת פון מתן תורה עשרת הדברות הגם אז די סוגיא פון עשרת הדברות דארף אסאך ביאור סיי אין פשט סיי אין טיפקייט כ'מיין ס'איז פשוט ס'איז עפעס צען זייער וויכטיגע זאכן מען קען פארשטיין מען קען פארשטיין מיט שכל אנושי מען קען פארשטיין טעאלאגיש ס'איז פשוט אז דאס זענען וויכטיגע זאכן אבער וואס האט דאס צו טון מיט די ענין פון די ברית בעצם וואס די אייבערשטער איז כורת מיט די אידן בחורב בסיני וואס האט דאס צו טון מיט דאס וואס שטייט לכאורה אין פרשת שמות תעבדון את האלהים על ההר הזה איז עפעס א עבודה וואס גייט זיין וואס האט עפעס צו טון מיט יציאת מצרים די אלע ענינים זענען נישט אזוי פשוט אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אלעס ווי גערעדט לעצטע פאר וואכן ס'איז דא א בליק פשטות אזוי ווי וואס מ'לערנט אין חדר אדער וואס מ'קען טרעפן די ראשונים על דרך הפשט אדער דרך א טעאלאגיע ווי יסודות הדת, כ'ווייס די אייבערשטער איז געקומען אויף הר סיני און געגעבן פאר די אידן די תורה, די צען וויכטיגסטע זאכן אפשר איז עשרת הדברות אדער ווי רשי ברענגט רב סעדי' גאון האט געוואלט זאגן ס'איז די כללות אלע תורה גאנצע תורה איז א געוויסן וועג נאר א פירוש דאס זענען אזוי ווי די כללים פון כל התורה כולה, מ'וויל וויסן וויאזוי צו זיין א איד, מ'וויל וויסן וואס די תורה וויל. דא דארף מען קוקען די עשרת הדברות, אקעי. ס'איז אבער קלאר אפילו אין פשט אפילו אין פשט פון די מעשה אליין ס'הייסט אלע זאכן וואס שטייען פאר די עשרת הדברות און נאך די עשרת הדברות אז ס'גייט אסאך טיפער פון דעם נישט אויף צו וויסן צען פשוטע זאכן כ'מיין זאגן נישט זיי זענען פשוט מ'האט גערעדט אסאך מאל אז נישט אזוי פשוט מקיים צו זיין סאו אז ס'איז פשוט צו זאגן מיינט נישט גארנישט אבער ס'איז קלארע זאכן, נישט פאר דעם דארף דאך זיין די גאנצע, למשל די גאנצע מצוות פרישה והגבלה וואס אונז לערנען אין די פרשה, א גאנצע אזהרה מען טאר נישט אנרירן די בארג, מען טאר נישט ארום גיין, ס'איז דא מדריגות, משה, די כהנים, די זקנים, כל ישראל, דאס ווייזט אונז שוין אז ס'איז דא דא א גרעסערע נושא. א טיפערע נושא וואס מען קען מסתמא נישט מסביר זיין אין חדר, באמת מען לערנט אין חדר לערנט מען אז ס'איז אלץ א הכנה צו מקבל זיין די תורה עס אלץ מאכט א גרויסע רעש קולות וברקים עס טוט זיך אלץ צו קלארער מאכן דאס אז די אייבערשטער האט טאקע געגעבן די תורה קלאר צו מאכן דאס אז מען דארף טאקע פאלגן די עשרת הדברות דאס איז וואס מען קען וואס מען קען וואס מען קען איבער געבן פון דעם פאר קינדער און אזוי ווי ס'שטייט איך וויל באמערקן אזוי ווי ס'שטייט אין. רש"י, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, זאגט רש"י, כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, מ'דארף זיי זאגען אמירה רכה, לבני ישראל קען מען זאגען דברים קשים כגידים, איז דא א שאלה וואס די מפרשים פרעגן, וואס הייסט, הייסט וואס האט ער געזאגט, ווי איז די צוויי נוסחאות, ווען ס'וואלט געשטאנען א פסוק, לנשים דרשה לנשים של משה וואלט מען געוויסט וואס די שיינע דרשה לנשים דרשה א שארפע דרשה לגברים וואלט מען געוויסט וואס די צוויי דרשות לכאו' איז נאר דא איין דרשה אין די גאנצע פרשה שטייט דאך נאר זה אלה הדברים אשר תדבר משמע אפילו טאר נישט ער זאל נישט מוסיף זיין נישט גורע זיין אוודאי משה איז געווען א שליח נאמן נישט צוגעלייגט זאכן וואס די אייבערשטער האט נישט געזאגט איז וואס איז וואס איז די וואס איז די פשט נאר וואס, מען דארף וויסן די אלע מאלן אז עס איז די אמת, מען דארף וויסן וואס, קען זיין אפילו אין די ווערטער גופא וואס עס שטייט אין די תורה איז דא אסאך מדריגות, איז דא פשט רמז דרש סוד, מען דארף וויסן באופן כללי, איך מיין אז דאס קומט אויס אזוי פון די גמרא אין עירובין וואס איז מסביר סדר, סדר הלימוד, רעדט לכאורה אויך פון תורה שבעל פה, נישט נאר פון תורה שבכתב. ווען משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן אפילו משה רבינו אליינס האט געקומען געזאגט פאר די אידן וידבר משה לעם את דברי השם און אזוי ווייטער אלעס זאכן וואס עס שטייט אין די וואכעדיגע סדרה האט נישט געזאגט ויאמר משה ס'איז זייער קורץ נעמט דאך דריי סעקאנדס יא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועתה אם שמוע תשמעו דאס איז געווען די גאנצע דרשה פון משה אפשר קען זיין שטעלט זיך אזוי פאר אבער ס'איז זיכער נישט איך מיין אז ס'איז נישט ריכטיג נישט דאס איז די פשט און נישט דאס איז די סוד זיכער נישט. נאר משה רבינו איז געקומען און ער האט זיי מסביר געווען אוודאי וואס שטייט אין חומש איז כולל אלעס וואס ער האט זיי געזאגט אזוי ווי דער פסוק איז כולל אלע מדריגות פון פשט רמז און אזוי ווייטער אבער ווען משה רבינו איז געקומען האט ער מסביר געווען און וואס האט ער מסביר געווען ער האט נישט געזאגט ס'איז זייער וויכטיג אלה הדברים לא פחות ולא יותר מיינט אז משה רבינו בכל ביתי נאמן נישט געזאגט קיין איין ווארט שקר נישט געזאגט קיין איין זאך וואס דער אייבערשטער האט נישט געזאגט נישט קיין איין צוגעלייגט קיין איין זאך מדעתו הוסיף יום אחד מדעתו נישט צוגעלייגט קיין איין ווארט קיין איין ענין אין די תורה מדעתו און ווער ס'זאגט משה מדעתו אמרו איז א אפיקורס און אזוי ווייטער אבער דאס מיינט נישט אז ער האט געזאגט מילה במילה פאר יעדע איינער נאר דאס אפשר אויך מילה במילה כ'ווייס אפילו נישט דאס לאמיר דאך וויסן וויאזוי האט מען געשריבן די תורה מ'האט עס אפגעשריבן אזוי אדער אזוי אבער על כל פנים די מכוון פון די מעשה און אזוי מ'לערנט מדרשים זעהט מען קלאר משה רבנו האט געזאגט אלע מדרשים כ'ווייס נישט די חלק פון זיי אבער זיכער אז ער איז געקומען צו די אידן ס'איז געווען א דרשה כללית פאר אלע אידן אבער די גמרא איז שוין מסביר אפילו ווען משה רבנו האט געזאגט א דרשה כללית האט ער געזאגט קודם פאר אהרן נאכדעם פאר יעדע איינע און אהרן האט מסביר געווען פאר יעדע איינע מיט זיינע הסברים מיט זיין לפי שכלו לפי דעתו וואס ער קען מסביר זיין איז טייטש אז משה רבנו האט געזאגט פאר די נשים די כה תאמר לבית יעקב האט ער זיי מסביר געווען געבן צו פארשטיין וואס ער האט געקענט געבן צו פארשטיין לנשים פאר מענטשן וואס זענען בחינת נשים פאר ווער עס וועמען דארף לפי דרכם דברים המושכים את הלב געזעהן א שיינע הסבר א משל א נמשל איך ווייס נישט וואס מ'קען זיך פארשטעלן אליינס מ'דארף לערנען די פרשה זיך פארשטעלן אפשר איז דא דיוקים און דרושים וואס זענען מדייק מ'קען ארויסנעמען פון יעדע זאך וואס פונקטליך וואלט מען געדארפט זאגן פאר דעם וואס פאר יענעם אבער די ווארט איז אז ס'איז געווען און דאס איז די ווארט פון די הגבלה פון די גאנצע מעמד הגבלה וואס מ'לערנט ארום הר סיני און ס'איז דא די כביכול אזוי ווי די מעמד הר סיני אליינס איז געווען די בארג אויפן שפיץ בארג גייט משה און ארום שטייען די זקנים און ארום און אזוי ווייטער אזוי די פרשה פון הר סיני שטייט אזוי. ס'דא די עשרת הדיברות וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר דאס איז אזויווי שפיץ בארג, און ארום דעם פרשה איז דא נאך בערגלעך נאך מדריגות ארום, די פרשה פון הגבלה, די פרשה וואס שטייט נאכדעם פרשת משפטים, די פרשה פון יתרו, און מ'קען מ'קען זעהן כאילו אסאך חלקים פון די תורה, אפשר די גאנצע תורה, כ'ווייס נישט, גייט אזויווי ארום דעם באמת, כ'ווייס נישט אויב אפילו אויף דעם פסוק, ס'דא אנכי השם אלקיך, אבער די מכוון איז זיכער. ס'דא אנכי השם אלקיך, אנכי השם אלקיך דאס איז שפיץ בארג, דאס איז די נקודה המרכזית, דאס איז די מיטל נקודה, די העכסטע נקודה, ארום דעם דרייט זיך די גאנצע תורה. נאכדעם איז דא אבער מענטשן וואס וואס זאג איך די וועג פון אנכי השם אלקיך, אקעי וואס טייטש אנכי השם אלקיך? ס'האט אסאך טייטשן. און קיין איינער פון זיי איז נישט שקר, אלע פון זיי זענען באמונה'ס, אלע פון זיי זענען אלה הדברים לא פחות ולא יותר, אבער וואס קען מען פארציילן פאר א א קליינע יונגל פון דעם אנכי השם אלקיך מ'קען אים פארציילן איין זאך מ'קען אים פארציילן קוק דער אייבערשטער נעמט אונז פון מצרים מ'דארף פאלגן איז איין זאך וואס קען מען פארציילן פאר א געוויסע א בחור פון דעם אביסל אנדערש אביסל טיפער וואס קען מען פארציילן פאר א משכיל פאר א אמת'דיגע תלמיד חכם פאר א אמת'דיגע ראוי לכך מ'קען אים פארציילן א גאנץ אנדערע מעשה דאס הייסט מען קען אים ארויסברענגען פון די מעשה, פון די איין אמת, פון די אנכי ה' אלקיך, קען מען אים ארויסברענגען זייער אסאך מער, אסאך מער חלקים פון דעם. און דאס איז די אמת, די מפרשים, די רמב"ם אין מורה און מפרשי הרמב"ם און אנדערע זענען זייער שטארק עומד אויף די ענין פון פרשה פון הגבלה, פון שלושת ימי הגבלה, פון די מצוות הגבלה, און זיי לערנען פון דעם ממש די סדר הלימוד פון סודות התורה. סדר הלימוד פון פנימיות התורה פון עומק התורה אזוי ווי אין מעמד הר סיני איז געווען מדריגה פון משה מחיצה לעצמו און אהרן מחיצה לעצמו און כהנים מחיצה לעצמן און אזוי ווייטער אזוי איז יעדער איינער אזוי איז די לימוד אזוי ווי סאיז דא משה באספקלריא מאירה אנדערע נביאים באספקלריא שאינה מאירה אזוי ווי סאיז דא פארשידענע מדריגות מדריגות שונות סאיז א גרויסע חידוש מען דארף דארף עס הערן דאס דאס די רגע וואס מען זאגט אז דאס די יסוד אליינס מען זאגט אז דא אסאך מדריגות אין השגת התורה אסאך מדריגות אין השגת אלקות איז א חידוש גדול ווייל אין חדר פארשטייט מען נישט דאס אפילו מענטשן פרעגן די קשיא איז וואס איז די אמת איז וואס איז איז וואס איז און דער אייבערשטער געזאגט אזוי, האט ער געזאגט אזוי, ער זאגט די אלע זאכן. וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר. ער זאגט די אלע זאכן, אלעס וואס יעדער איינער האט געהערט האט ער געזאגט. אבער וויאזוי וויפיל מען קען מסביר זיין. איז תלוי לפי די הכנה בעיקר לפי די הכנה ס'הייסט ס'איז דא הכנה פון טהרה פון אל תגשו אל אשה ס'איז דא הכנה פון מידות ס'איז דא הכנה פון שכל ס'איז דא הכנה פון האבן גענוג הקדמות פון לערנען גענוג פון זיין גענוג בר דעת גענוג מעטשור זייער אסאך הכנות זייער אסאך הקדמות און כמעט אלעס איז תלוי אין די הקדמות יא אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן אלעס איז תלוי אין די הכנה אלעס איז תלוי אין ווי וואסערע כלי דו האסט די אמת נישט נישט איז נישט נאר זיין זיין נאר זיין זייער קלאר וועגן דעם יא דער אמת די סיבה פאר וואס איז דא הגבלה איז נישט ווייל דער אייבערשטער איז א קמצן חלילה אייבערשטער איז נישט קיין שלעכטער ער וויל צוריק האלטן ער דארף ער וויל ס'איז דא אמאל אזא רבי אזא מענטש ער וויל דיר נישט אויסזאגן ווייל ער וויל זאלסט ער וויל זאלסט ער וויל פרואוו זאלסט פרואוון אז דו ווילסט עס טאקע אייבערשטער איז נישט קיין שלעכטער ער געבט אפילו ווער ס'וויל קוים אפילו ער וויל אביסל אפילו ער וויל א מינוט און ער גייט מארגן אהיים און גיין מאכן א אייגל געבט ער עס אויך דער דער אמת דער אייבערשטער דער אמת דער אנכי השם אלקיך איז מורא'דיג גוט ס'איז ס'איז קען נישט זיין וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד און טוב מיינט די זוהר זאגט דאס אין א פלאץ טוב און אויך געברענגט מיין איך אין רמב"ם אין אנדערע פלאץ טוב וואס איז נישט גוט פאר א יענעם איז נישט קיין טוב וואס מיינט טוב טוב מיינט דאך מ'זאגט אמאל טוב איז דער ס'איז א טוב הנעלם טוב הנעלם איז נישט קיין טוב ס'איז עפעס אנדערש מ'קען עס רופן עפעס אנדערש מ'דארף טרעפן א אנדערע ווארט אבער מ'זאגט אז ס'איז טוב אז ס'איז גוט אז אנכי אז ס'איז טוב ס'וועט זיין גוט אין טייטש גוט פאר, גוט מיינט גוט פאר איינעם, גוט פאר עפעס, קען זיין גוט מצד עצמו, דארף מען טראכטן, אבער דאס איז די טייטש, די זוהר זאגט אויב ס'וואלט נישט געווען טוב פאר א צווייטן, פארדעם שטייט נישט כי טוב אין די דריטע טאג פון מעשה בראשית, ווייל ס'איז נישט געווען נאך נישט געקענט זען אז ס'איז טוב, אז מ'קען נישט זען אז ס'איז טוב הייסט נישט קיין טוב, און אזוי איז די קדושה, אזוי איז די אמת, די אמת איז, מ'דארף עס געדענקען. וואס איז נוגע אין אין די הנהגה פון פון לימוד אין הנהגה פון לימוד אליין אין הנהגה פון לימוד פאר פאר אנדערע. די אמת איז מורא'דיג גוט, די אמת איז מלא גוטסקייט, ס'הייסט ס'איז אזוי ווי מען רופט עס די די נוסח וואס די מקובלים וואס די פילאזאפן רעדן ס'איז אזוי ווי א שפע ס'איז שפע און די נוסח שפע קומט פון א טייך יא די די די דימוי וואס זיי קוקן אויף איז אזוי ווי ס'איז דא א קוואל וואסער ס'רינט ס'פארט. עס איז עס סטאפט נישט עס סטאפט ווען מען לייגט א סטאפ אז דו לייגסט א בלאק לייגסט א שטיין מאכסט א מחיצה דעמאלטס וועט עס נישט דורכגיין אדער מאכסט א סקרין וועט עס דורכגיין וויפיל די סקרין וועט דורכלאזן אזוי ווייט אזוי ווי די זון כביכול די זון קומט אויס אזוי שטייט מחדש בטובו בכל יום זאגט אויף די זון יא עס איז עס איז שיינט פאר יעדן עס איז ער בעט נישט קיין געלט ער בעט נישט זיי זאלן קודם איינצאלן ער בעט נישט זיי זאלן מאכן זיכער אז דו דארפסט עס טאקע ווען דאס מאכן זיכער אז דו ביסט ראוי ס'קומט נישט פון קיין שלעכטסקייט די גאנצע די גאנצע זאך וואס אונז רעדן אז ס'דא הגבלה ס'איז פונקט פארקערט דאס וואס איז דא הגבלה איז ווייל ס'קומט נישט פון שלעכטסקייט ווייל ס'איז די טוב און אזוי ווי וועגן דעם אז איינער האט געזינדיגט אז איינער איז איז נכשל אז איינער איז נישט געווען די הכנה ווי ס'דארף צו זיין און א מינוט איז ער יא גוט, אזוי ווי ממש אזוי די זוהר זאגט אין איין מינוט, א בעל תשובה, תשובה, תשובה נעמט נאר איין סעקענד, אפילו נישט א סעקענד, יא א סעקענד איז גאנץ א לאנגע צייט, מ'קען טון אסאך זאכן אין איין סעקענד, תשובה איז איין מינוט, אין אנדערע ווערטער, אויב ווענדט זיך אויף די פראקטישע כלים, אויב אין איין מינוט ביסטו גרייט, קומט עס גלייך, ס'איז נישט, מ'דארף, מ'זאל מיר קודם משכנע זיין, א מענטש איז דאך א זייער סלאו, זייער א סלאו בריאה, אפילו א קאמפיוטער קען טראכטן, קאמפיוטער קען טראכטן שנעלער ווי א מענטש, א מענטש איז זייער סלאו, האסט זיך צוקריגט מיט איינעם, גייט ער נישט דיך מער זאגן זיינע סודות פארוואס ער איז צוקריגט לאמיר נישט זאגן איך טו תשובה איך בין אים מפייס נישט אזוי נישט אזוי שנעל אויף איין מינוט גייט ער דיך שוין צוריק מאכן זיין חבר גייט דיך נישט מאכן צוריק זיין חבר אין איין מינוט ער גלייבט דיך נאכנישט ער דארף מען זאל מער משכנע זיין ער וויל מער מאמין זיין מער מפייס זיין עס נעמט צייט לאמיר אריינגיין יא פארוואס ווייל ביי מענטש איז דא צוויי סטעפס ביי א מענטש די יחס פון אדם לחברו איז דא צוויי סטעפס קודם לאמיר זאגן איך בין שוין משוכנע איך דארף נאך משוכנע איך דארף זיין איך דארף זיך בארואיגן וועגן דעם איך דארף עס מיישב זיין אין ליבי איך דארף דארף זיין באקוועם מיט דעם ס'נעמט צייט ס'דא א סטעפ פון זיין ער זאל ווערן מרוצה מיט דיר איך האב דיר ליב איך בין בסדר מיט דיר נאכדעם נאך א סטעפ ער גייט דיך אויסלערנען ער גייט דיך געבן עפעס ער גייט דיך עפעס אויסלערנען ער גייט דיך געבן עפעס געלט ער גייט דיך געבן עפעס שכל און אזוי ווייטער, אבער די תורה אליינס, די אמת אליינס, די אייבערשטער אליינס, האט נישט קיין צוויי סטעפס, זייער וויכטיג, ס'איז אויך א טיפישע יסוד אין השגת אלוקות, ביי די אייבערשטער איז נישטא קיינמאל קיין צוויי סטעפס, קודם, הגם ביי מענטשן זעט זיך עס אזוי אויס, למשל אונז לערנען א עולה מיט א חטאת, אז כ'ווייס, קודם מרצה זיין, נאכדעם מפייס זיין, ס'אזוי, אבער די אמת איז ס'נישטא קיין צוויי סטעפס ביי די אייבערשטער, נישטא קיין שום מושכל, קיין שום רוחניות'דיגע זאך, נישט דא די צוויי סטעפס ביי מצד האמת. נישט דא, קודם דארף מען מאכן די אייבערשטער זאל זיין דיין פרענד, עס נעמט א גאנצע צייט, נאכדעם וועט ער רעדן מיט דיר, עס גייט נישט אזוי. די רגע וואס ער איז דיין פרענד, דאס הייסט אז ער רעדט מיט דיר, וואס הייסט די אייבערשטער האט נישט קיין נישט קיין פסיכאלאגיעס, מען דארף אים געבן טיפול פסיכאלאגיע ער זאל ווערן דיין פרענד, דארף מען מפייס זיין, דאס איז נאר פאר אונז, די אייבערשטער איז דאך נישט דא דאס. נאר וואס איז דא וואס איז א מענטש איז א מצב מיכן ער איז ריין ער איז האט די ריכטיגע הכנה ער איז ארויפגעגאנגען אויפן בארג יא עס הייסט דא א גשמיות'דיגע בארג הר סיני מען קען נישט ארויפגיין עס איז דעינדזשערעס ווער ס'גייט נישט גייט ארויף אזוי איז דא א רוחניות'דיגע הר סיני כביכול מדריגות מדריגות מדריגות רוחניות ווער די אויב איינער איז אויף יענעם שטעפ בארג ממילא איז ער ביי די אייבערשטער ס'איז נישט אז ער דארף זיין ביי דעם שטעפ בארג און נאכדעם נאך עפעס א זאך דארף געשען נישטא קיין צוויי זאכן. וועגן דעם דארף מען פארשטיין אז דאס וואס איז דא הגבלה, דאס וואס איז דא פרישה, דאס וואס איז דא ירא, ירא איז דאך די זעלבע זאך ווי הגבלה, ירא איז דאך יראת שמים, ס'איז דא פארשידענע לעוועלס יראת שמים, אבער דער עיקר ירא, וואס אונז רופן דאס יראת הרוממות, יראת הרוממות מיינט אז ער טאנ- א מענטש גייט נישט וואו ער קען נישט, יא, וויאזוי וויאזוי איז כזה דבר בכלל מעגליך, ווייס איך נישט, אבער ירא מיינט אז ער ווייסט זיין זיין פלאץ, אז איך איך בין א נברא, איך בין ווי איך בין, און לא ולא יותר, לא פחות ולא יותר יא ס'איז דא אויך יראה פון לא פחות דאס איז זייער שוין נאר נישט צו אריין אבער עס איז נאך א דאס איז אמת'דיג וואס מיינט יראה תתאה יראה חיצונית יא דאס הייסט די מענטש האט יראה ער האט מורא צו פאלן פון זיין מדריגה יא דאס הייסט אבער יראה פנימית מיינט ער האט מורא פון גיין העכער פון זיין מדריגה דאס הייסט ער איז אזוי ווי ויסתר משה פניו ער איז ער שעמט זיך ער איז בשתים יכסה פניו ער גייט נישט העכער ווי ער איז אקעי דאס איז נישט ווייל דער אייבערשטער איז שרעקעדיג, דער אייבערשטער דארף מען שטארק מפייס זיין, עפעס שלעכט, עפעס א שלעכטסקייט, עפעס א גבורות, נישטא קיין שום גבורות אין דעם, דאס איז ווייל ער איז א גוטער, דאס הייסט ווייל דער אמת, דער שפע, דער אנכי ה' אלקיך פארט איבעראל, ס'פארט אין די גאנצע וועלט, ממילא פארט עס נישט, פארסט עס נישט קיינער נישט, פארט עס נישט למעלה מהשגתך, די אייבערשטער נישט לפי כוחו, נאר לפי כוחו, קול השם בכוח, נישט בכוחו של השם, נאר בכוחו של כל אחד ואחד, לפי כוחו, זאגט די מדרש, לפי כוחו של המקבל, פארוואס איז קול השם לפי כוחו של המקבל, נישט ווייל די אייבערשטער איז א שלעכטער, הייסט מען זאל צאלן פאר פאר מען געבט אים, בעצם וואלט ער געקענט געבן לפי כוחו, בחינם כאילו, ס'נישטא אזא זאך. דאס וואס מ'זאגט די אייבערשטער געבט נישט בחינם, מיינט נישט אזוי ווי ביי א מענטש ער געבט נישט בחינם, ווייל מען דארף דארף מען זאל אים צאלן, אנישט ווער גייט אים מפייס זיין, ווער גייט אים מרצה זיין פאר זיין ארבעט, צו עפעס אזוי, די אייבערשטער ארבעט דאך נישט, ס'נישט קיין שווערע זאך פאר אים, דאס דאס איז אויך די ריזען פארוואס ס'איז גרינג, יא ס'נישט קיין שווערע זאך פאר דער אייבערשטער דיך צו געבן אלע ידיעות, אלע השגות אין די וועלט, ס'נישט נישט שווער, ס'איז אזוי גרינג ווי עניטינג עלס, בסך הכל דער אייבערשטער כביכול, דאס איז דאך אויך נאר א משל, אזוי ווי ביי דיך צו געבן א בלאס, איז ביי דער אייבערשטער צו מאכן די גאנצע וועלט, ס'נישט קיין שווער, ס'נישט קיין קושי לפניו, נאר וואס. די טבע פון די פון די השגה די טבע פון די אמת איז אז ס'קומט אן צו יעדע איינער לפי הכנתו אז ס'איז ווען דו האסט די כלי ביסטו דארט גלייך דארט וועגן דעם נעמט נישט קיין צייט נעמט נישט קיין מינוט נישטא קיין מינוט צווישן מען טוט תשובה מען ווערט א צדיק און דער אייבערשטער נעמט דיך כאילו אריין זעט אז מען פארציילט אזוי א מעשה אמאל אבער ס'איז נישט די אמת די אמת איז אז אין איין רגע אזוי וויאזוי ער זאגט בשעתא ברגע איין רגע וואס א מענטש איז געווען א צדיק א רשע גמור יעצט איז ער א צדיק גמור אויב למשל דער מענטש איז מיט געוויסע כלים, יא, איך גיי נאר דאס לאזן פאר נאך א נקודה, עס איז אין איין רגע, עס איז אין אין עס א זאך וואס מען, עס איז שווער פאר א מענטש צו גלייבן אן אנדערע מענטשן, עס איז סורפרייזינג, איך זאג נישט עס איז שווער צו גלייבן, איך רעד קיינמאל נישט פון עניני אמונה וואס מען דארף גלייבן, עס איז סורפרייזינג ווען איך זאג עס איז שווער צו גלייבן, אזוי ווי מען זאגט קשה להבין, עס איז שווער צו גלייבן מיין איך צו זאגן, עס איז סורפרייזינג יעדע מאל מען זעט עס נאכאמאל. ווייל ס'איז נישט די טבע, די נאטירליכע וועג פון טראכטן ביי א מענטש, אז אלעס נעמט צייט, אלעס, אונז זענען אזוי צוגעוואוינט צו די מענטשליכע משל, א קודם וועט מען ווערן א חבר, נאכדעם וועט ער דיר צוריק נעמען און אזוי ווייטער. אבער מען קען עס זען, ווער ס'האט א געוויסע קאנעקשאן מיט מיט רוחניות, ווער ס'האט א געוויסע קאנעקשאן מיט מיט שכל, ווער ס'האט א געוויסע קאנעקשאן מיט תורה, יא, דאס זענען אלעס זאכן וואס מענטשן האבן, א מענטש האט א געוויסע געפיל אין דאווענען, האט א געוויסע געפיל אין לערנען, א געוויסע געפיל אין אהבת חברים, אלע מיני מצוות וואס מענטשן טוען, און אמאל מאכט זיך אז ער זינדיגט, ס'הייסט ער פאלט פון זיין מדריגה, פאלט פון זיין מדריגה, ער האט נישט, ער מאכט אויף די גמרא, ער האט נישט געטון, צו ער האט געפרעסן צופיל פארדעם, מאכט זיך, צו ער האט גערעדט צופיל שטותים און ער האט נישט די פאוקעס, ער האט נישט די די כלים, ער האט נישט געוויסע כלים צו צו קענען מקבל זיין א טיפע שכל פון א שטיקל קצות. אדער טיפער פון דעם יא, דאס איז קוויק כמעט א גשמיות'דיג מדריגה, טיפער פון דעם אז איינער האט האט זיך פארקוקט האט זיך פאר געווארן דבוק האט זיך קאנעקטעד מיט עפעס א נארישקייט, יעצט ווען ער קומט צום דאווענען אדער קומט צו שבת קאנעקט ער זיך נישט, וואלט מען געמיינט האב האב מען עס יעדע מאל די זעלבע האב האב האב מען אקעי יעצט אזוי ווי שטייט מיט זמן יום יום איז וועק דאס האלטס נאר מיט צדייני איז האלטס נאר וואס אונז דארפן דאס אבער ווען איינער רירט אן וועגן דעם ווי איידל איז די זאך איז אלץ קלאר עס איז הייסט למשל אויב איך זאג דא דא עבודות מעשיות יא די מענטש איז ווייט ער איז געגאנגען פארן ווייט פון א מקווה ער קען נישט זיין אין א מקווה דארף ער פארן נעמען זיין קאר די גאנצע וועג צוריק אדער אנדערע מצוה מעשיות וואס מען דארף פאר דעם ממש א כלי גשמי אדער איז דא מצוות בדיבור אויך דארף מען זיך צוגעווארען, אדער איז דא מצוות בהשכלה, שכל איז אויך א חיצוניות לגבי די דביקות פנימית, איז אז ער איז צוטראכט דארף ער זיך צוגרייטן צוריק צוריק פאוקעסן און אזוי ווייטער, און ווי איידלער די זאך איז זעט מען ס'גייט שנעלער, לגבי דביקות לגבי עכט קאנעקשאן לגבי ריין דביקות, דאס הייסט ריין דביקות דאס אז א מענטש.

און ער קומט צוריק און אויף מיטאמאל איז אלעס דארט, אלעס איז דארט, די גאנצע זאך איז דארט און ער זעט, נא, איך וואלט איך וואלט געטראכט אז מען דארף א גאנצע סדר גיין צוריק צוריק בא טריט, ניין מען דארף נישט, פארוואס דארף מען נישט? ווייל אוודאי אויב א מענטש דארף הכנה פון זיינע כלים, יא דארף לערנען געוויסע ספרים פון הקדמות, אדער ארבעט אויף זאכן וואס זענען דאס נעמט טאקע צייט, און לאמיר זאגן ער האט שוין דאס, נאר וואס פעלט אים? ס'פעלט אים די קאנעקשאן, איז אין איין מינוטקייט קען עס געשען. פארוואס? ווייל ביי דער אייבערשטער דארף מען נישט משכנע זיין, מ'דארף נישט משכנע זיין די אייבערשטער ווערט צוריק גוט מיט אים. ער איז גוט, קרוב השם לכל קוראיו. ער איז גוט פאר יעדער איינער וואס איז גוט מיט אים. ס'איז כאילו א געזעץ אין די בריאה. ס'איז טאקע א געזעץ אין די בריאה. כאילו, לכל אשר יקראוהו באמת. ס'איז נישט קיין, ס'איז נישטא קיין קרוב השם, אמאל, אמאל נישט. נישט קען זיין אמאל נישט. שוין. דאס איז, דאס איז. די סיבה לאמיר לאמיר צוריק גיין צו ווי אונז האלטן האבן מיר אנגעהויבן מיט דעם מאכן סדר האבן מיר אנגעהויבן מיט דעם וואס ס'איז דא טיפעלע טיפערע לעוועלס אין די פרשה וואס מ'קען דאס זען פון דעם וואס ס'דא א גאנצע ארום און ארום און א גאנצע הכנה כאילו יתרו איז אויך א חלק פון די הכנה איך דארף נאך ענדיגן צוריק שליסן דעם ענין פון יתרו מ'קען עס זען אין די הגבלה. כ'האב מסביר געווען א חלק פון די טיפקייט איז טאקע תלוי אין די ענין צו פארשטיין ריכטיג די ענין פון די הגבלה אליינס די ענין פון די הכנה אליינס אז ס'איז נישט ווייל דער אייבערשטער איז א שלעכטער מ'דארף זיין רואיג כאילו מ'דארף אים משכנע זיין מ'דארף אים מ'דארף זיין גוט מיט אים מ'דארף אים פראטעקציע כ'ווייס וואס נאר וויבאלד טאקע די אמת איז וויבאלד טאקע דער אמת איז גוט, ס'וויל גיין צו יעדע איינע כלי, ס'וויל זיין ביי יעדע איינע, נאר וואס ס'קען נישט, ווי ס'נישט דא קיין פלאג אריין אריינצופלאגן קען עס נישט, ס'מעג וועלן, ס'קען נישט פשוט. און וועגן דעם וואס כ'האב געזאגט נאמבער טרי אז ס'גייט אין איין מינוט, אויב מ'ברענגט א מאשין וואס קען זיך אריינפלאגן אין דעם פלאג פלאגט זיך עס אריין און די גאנצע זאך פארט אויף איין מינוט, מ'דארף נישט, ס'איז דאך דא די מאשין, די מאשין איז שוין דא, ס'איז דא מלמעלה, ס'איז דא מלמטה, ס'איז אלעס דא, מ'דארף עס נאר אריינפלאגן. די רגע וואס ס'קומט שבת, ס'קומט א מינוט, געבט מען עס איין פלאג, אזוי ווי א השקה פון א מקווה, יא, ס'איז דא א גאנצע גרויסע מקווה, א גאנצע מי גשמים, א גאנצע מים שאובים, מיט אנדערע ווערטער, ס'איז דאך בעצם וואסער, נאר וואס, ס'פעלט צו זיין קאנעקטעד מיט די לעבעדיגקייט, יא, מים, מי גשמים איז טייטש ס'קאנעקטעד מיט נעטשער, ס'קאנעקטעד מיט גאט, ס'איז דירעקט פון וואו ס'קומט, און מים שאובים האט שוין א מענטש מטפל געווען, אבער ס'איז זייער איידל, ס'איז דאך אלץ סך הכל וואסער, יא, ווען ס'וואלט געווען עפעס אנדערש וואלט געדארפט זיין א גאנצע ארבעט, ס'איז דאך סך הכל וואסער, וואס דארף מען טון, מאכן א קליינע השקה, א טפח על גבי טפח, יעצט איז עס. קאנעקטעד יעצט איז די גאנצע זאך לעבעדיגע וואסער און אזוי א מענטש די נשמה פון א מענטש א יעדער איינער לפי יכולתו לפי דרגתו איז דאך שוין א מענטש ס'נישט פשט אז מ'דארף מאכן פון א מאנקי א מענטש מ'האט שוין לאנג געמאכט פון די מאנקיס מענטשן דאס איז שוין דא נאר וואס נישט קאנעקטעד דארף מען סך הכל איינפלאגן די פלאג און וועגן דעם נעמט עס א מינוט און דאס איז א איין גרינגע וועג וואס מען קען זעהן די גוטסקייט אז די הגבלה קומט נישט מצד שלעכטסקייט, עס קומט נישט מצד גבורות, עס קומט נישט מצד ווייל דער אייבערשטער מען דארף אים איינרעדן, מען דארף אים עפעס האבן, ניין עס קומט מצד גוטסקייט, וויבאלד דאס איז א חלק פון די כאילו חוק הבריאה אז ווי מען איז, לכל אשר יקראוהו באמת איז ער, און ממילא ווי ער ווי מען איז איז ער און ווי מען איז נישט איז ער נישט פארשטייט זיך ווייל וויבאלד ס'איז כאילו און מ'קען עס רופן כאילו תלוי באתערותא דלתתא עס איז תלוי פשוט אין די כלים וואס א מענטש האט אזוי דו האסט נישט האסטו עס נישט נישט ווייל די אייבערשטער וויל נישט ער וויל יא האסט נישט איז אזוי ווי א א פריקווענסי וואס דו האסט נישט א קיין רעסיווער אויף דיין רעדיא האסט נישט וואו עס צו לייגן אבער ס'איז דא דאס איז דאס איז די נקודה ס'איז יעצט לאמיר יעצט צוריקגיין צו יתרו א מינוט ווייל דא האבן זיי זיך אנגעהויבן. איז קודם כל, איז דא, לאמיר זאגן פשוט, און ס'שטייט באמת אין זוהר, די ערשטע אנהייב זוהר אין די פרשה רעדט וועגן די נקודה. וישמע יתרו, יא, גמרא מה שמועה שמע, ס'איז זייער אינטערעסאנט, לאמיר לאמיר פארשטיין אביסל בעסער אפי' פשט אין די כללית'דיגע פיקטשער דא. ס'איז דאך געווען קריעת ים סוף שמעו עמים ירגזון ס'טוט זיך אין די נייעס די וועלט שאקלט זיך די עם יצא ממצרים מ'הערט שפעטער בלק רעדט וועגן דעם מ'הערט שפעטער רחב הזונה רעדט וועגן דעם ס'איז א זאך דא מפורסם נשמע ס'איז דא מלחמת עמלק אפשר האט מען אויך געהערט אין די נייעס יא די יציאת מצרים ס'איז א שמיעה ידיעה און מ'זעהט קלאר אז כ'האב דערמאנט די שמעו עמים ירגזון כ'האב דערמאנט דעם רחב און שפעטער פלישתים אנדערע. וואס מען זעט אויך, ס'איז א וויכטיגע זאך וואס די תורה איז מדגיש אסאך מאל, דאס וואס האבן אלע געהערט, די וועלט האט געהערט פון די אידן ארויסגיין פון מצרים, ס'הייסט, ווען זיי וואלטן נישט געהערט וואלט עס איז נישט געשען, ס'הייסט, כ'וויל זאגן מיט דעם אז ס'איז טאקע געשען, עס איז נישט נאר געשען פאר די אידן, דאס איז איין וועג פון עס זאגן, יא, עס שטייט נבקעו כל מימות שבעולם, כ'מיין אז ס'איז א מכוון, דאס האט א כוונה, וואס הייסט נבקעו כל מימות שבעולם? אַזוי מיר האָבן גערעדט לעצטע וואָך די אידן זענען אַרויס פון מצרים ס'איז טאַקע געשען אַ מעשה אַ פּאָר מענטשעלעך אידן אַ סך אידן זעקס הונדערט טויזנט אידן זענען אַרויס פון מצרים אָקעי ס'העלפּס דעם רייט גוד גוד פאָר דעם אַז איך בין אַ גוי אין דער וועלט גוד פאָר הים ער איז אַרויס שוין שלעכט פאַר פרעה. דאס איז אבער א קליינע פרטית'דיגע מעשה, אבער ס'איז זייער קלאר פון די תורה און די אלע פרשות אז ס'איז נישטא קיין אזא פרטית'דיגע מעשה אין די תורה, און לערנען אונז די סודות התורה, לערנען די זוהר, אז ס'איז נישטא אזא זאך א פרטית'דיגע מעשה, ס'איז א מעשה שהיה און ס'איז געווען דעמאלטס, ס'איז דא וועגן דעם טוישט די בליק אויף די גאנצע וועלט, ווען ס'זאגט אז קריעת ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם מיינט עס. אז ווען ס ביז יעצט האבן אלע גוים געמיינט אלע מענטשן געמיינט אז ס'איז דא וואסער און ס'איז דא יבשה און ס'איז דא ארץ נישט דא נישט קיין צומישן און נישט ויקרא אלקים ליבשה ארץ למקווה המים קרא ימים מ'קען נישט פארדרייען די צוויי זאכן. מיטאמאל איינמאל איז דאס דאך גענוג איין יוצא מן הכלל צו לערנען ללמד על הכלל כולו יצא יא? איינמאל איז געשען אז ניין ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים וועיט איז מיטאמאל אלע וואסער אויף די וועלט איז געווארן ווייניגער וואסער ס'איז נישט יעצט דא וואסער, נישט אזוי קבוע, נישט אזוי חוק ולא יעבור ס'איז וואסער. יא געווענליך איז עס וואסער, אבער אז מען דארף שטארק איז עס עין יבשה, מאכט זיך. דאס איז באמת די לעסן וואס אונז לערנען פון יעדע יעדע מאל אין די נייעס, עס איז זייער מאדנע יא, די נייעס, סיי לטוב סיי לאידך גיסא. ס'איז מלא חידושים יא, כאילו דא איז געשען א ערד ציטערניש, דארט איז געשען א באמבע, דא איז געשען, וכו' וכו'. און די אמת איז אז מענטשן דארפן כסדר רימיינדערס פון דעם, ווייל אונז האבן א טבע צו לעבן וואס מען רופט טבע, אדער פרעדיקטעביליטי, יא, וואס איז געווען נעכטן, מה שהיה הוא שיהיה, און ס'איז אוודאי אמת אז ס'איז דא אין א געוויסע זין אז די חכמה, די סייענס איז געבויט אויף דאס צו פארשטיין, אבער אויף וויפיל ס'איז נוגע פאר אונז, און איך בין נישט יעצט דא געקומען צו פארענטפערן די סייענס מיט דאס, ס'איז נישט אמת'דיג אזוי. רוב זאכן וואס אונז זענען זיך סומך אויף זיי, זענען אסאך ווייניגער זיכער ווי אונז מיינען. און יעדע מאל מען הערט א נייעס האט זיך געטוישט, וואס מען דארף, ס'דארף מעיד זיין כל מימות שבעולם, דאס איז דאך די טייטש, מען זאגט, ס'דא פארשידענע לשונות וואס מען נוצט אויף בעקווארדס, יא, ס'געשעט א פורענות בעולם איז בשביל ישראל. עט ליעסט וואס ס'מיינט איז, אז ס'איז געווען א ערד ציטערניש אין טערקי מיינט עס, אז דא די די ערד ציטערט זיך, זעהט אויס אז דא א און ס'איז דאך אמת דאס איז טאקע אפילו סייענס יא, אונז זענען זייער זייער זיכער רוקע הארץ על המים ס'איז דא ערד און ס'איז ס'שטייט ס'איז פעלזן פעסט מ'קען אויף דעם בויען וואלקן קראצערס, יא מ'קען רוב צייט, איינמאל אין הונדרעט יאר, כ'ווייס ווען, קיינער ווייסט נישט פונקט, פאלט עס צאם, ס'צאקלט זיך דער ערד, דער ערד איז גארנישט אזא סטאבילע פלאץ אפילו דער ערד. מען רופט גשמיות און רחניות, מען קען זיך רעלייען אויף גשמיות, אויף גאט, נישט אויף רחניות, פארקערט, איין מינוט, די וואס איז די שטערקסטע זאך, די פעלז, יא, די די שטיין, די די ערד, יא, די די לאנד, מען בויט אויף דעם, טוען טעם, מען בויט אויף דעם בנינים, ס'איז א פעסטע זאך, יעדע איינער איז מסכים אז ס'איז ריעל, אבער ס'איז אסאך ווייניגער ריעל ווי מען מיינט. והראיה אז ס'ציטערט זיך דער ערד און ס'איז אויס. איז נישט נאר נבקע די ערד אין איין פלאץ, איז נבקע כל ערד שבעולם, אויב איינער האט דעת, אויב איינער האט שכל, פארשטייט ער דאס, און וואס דארף מען טוהן? ס'איז דא גשמיות'דיגע זאכן וואס מ'קען טוהן, מ'קען בויען בנינים וואס זענען מער סטאביל אין א ערטקוועיק, מ'קען סתם פארשטיין אז מ'איז נישט אז ס'איז נישט גארנישט, א מענטש דארף זיך אביסל אביסל ירא, יא, אביסל נישט נעמען מער ווי ס'איז, אונז זענען נאר מענטשעלעך און ס'קען נישט קיין סאך. איז שוין א מידה, איז שוין א השגה, נאכדעם קען מען פארשטיין השגות ווי אזוי עס ארבעט טאקע, השגות חכמת הטבע, מעשה השם, קען פארשטיין, אויב מען פארשטייט ממש די טיפקייט פון חכמת הטבע פארשטייט פארוואס דאס אלעס איז, דאס איז ממש א העכערע מדריגה פון הבנה, היינט דא אסאך מענטשן דזשאמפען, יא, מען דזשאמפט, אה, ס'איז געשעהן ווייל מען האט גע, כ'ווייס נישט וואס, ס'דא ס'דא טיפערע אין יעדע דבר זאך איז דא לעוועלס און לעוועלס און לעוועלס פון הבנה אבער מען דזשאמפט לעוועלס פארשטייט מען זיכער נישט. דארף פארשטיין איז די ערשטע זאך איז נבקעו כל מימות שבעולם. יא איז לאמיר צוריק גיין אז די אידן גייען ארויס פון מצרים גייען די דאס גייט ארויס די גאנצע וועלט פון א געוויסע מצרים. און די תורה איז מדגיש זייער שטארק אז די גאנצע וועלט האט געוואוסט פון דעם, נישט נאר אז האבן מורא געהאט פון די אידן, אזוי ווי די פשוט'ע פשט, שמעו, עד יעבור עמך השם, אקעי, אבער די אידן האבן דאך א מעסעדזש דא, אין אנדערע ווערטער זיי האבן געכאפט, אזוי ווי רשי זאגט, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם, ס'איז נישטא קיין אזא זאך, ס'איז מיינס, פארעווער, ס'איז סטאביל, מ'קען אויף דעם בויען, ס'איז פאר היינט, ס'איז פאר ביז די נעקסטע ערטקוועיק. פאקט. די נעקסטע קריעת ים סוף. און יעצט, אז מען פארשטייט דאס אביסל, דארף מען פארשטיין אז נישט יעדער איינער הערט די זעלבע זאך, וואס אונז זאגן יעצט איז דאך א ענין שבדעת, נישט נאר א ענין פון די פאקט, ס'איז נישט אזוי ווי איך זאג, איך ווייס נישט אויב נבקעו כל מימות שעולה בעולם כפשוטו ממש, מען דארף לערנען יעדע מדרש כפשוטו. און דער מכוון איז אזוי אין אנדערע ווערטער מ'דארף מיט שכל זיך כאפן דעם מדרש יא דער נישט אלע גוים האבן עס געכאפט אזוי ווי אונז האבן זייער קלאר עמלק האט נישט געכאפט ער האט נישט געהערט עס שטייט אפילו נישט אויסגערעכנט אין די ליסט פון עמים וואס האבן געהערט יא אלופי אדום האבן געהערט אנדערע עמלק האט נישט געהערט דאס הייסט ער האט נישט געהערט ער האט געהערט ער האט גאנץ גוט געוויסט אין זיין צייטונג געשטאנען די זעלבע זאך נאר וואס ער האט נישט געהערט אז ס'איז נוגע צו אים, אקעי, פארקערט, די אידן זענען יעצט מיד, אבער יעצט קען מען זיי שלאגן, און דער כק איז אפילו געווען גערעכט, נישט אינגאנצן אומגערעכט, וילחם עם ישראל, די אידן האבן האבן געהאט פארלוסטן אין די מלחמת עמלק, נישט קיין פשוטע זאך. אבער יתרו האט יא געהערט, וישמע יתרו, און דאס איז זייער וויכטיג פאר די ענין פון קריעת ים סוף פון יציאת מצרים עס איז אויכעט וויכטיג אזוי ווי די צווייטע האלב פון די מעשה פון יתרו פאר די ענין פון די תורה זאל מען פארשטיין יתרו זאגט טראכט עס אלעמאל יתרו האט כאילו געמאכט א הגבלה פאר די הגבלה יא קודם איז געווען משה לשפוט העם יעדע איינער ויעמוד העם על משה און יתרו האט געזאגט ס'איז נישט קיין וועג נבול תבול וואס מיינט נבול תבול כ'האב געלערנט יונגלהייט א טייטש יא רשי זאגט עס אויס מלשון עלה נובל וואס איז טייטש אויף אידיש אויף ענגליש זאגט מען גאנע בי בורנט אוט יא וואס מיינט בורנט אוט בורנט אוט מיינט כל הנוגע בהר יומת יא א מענטש קען טאנצן העכער פאר זיין מדריגה פאר א מינוט און ער ווערט בורנט אוט בורנט אוט פשט ער האט עפעס געטון ראנג יא געטון עפעס למעלה ממדרגתו אדער למטה ממדרגתו קען אויכעט זיין די טוסט נישט די באלאנגסט נישט פאר די דזשאב די האסט דא א אנדערע דזשאב און די אידן באלאנגען נישט צו הערן דירעקט פון דיך אלעס. פארוואס? ס'פעלט נישט אויס, קענסט דאך אויסלערנען פאר א צווייטער וואס ער זאל אויסלערנען. אה, דאס איז נישט אזוי גרינג, נישט יעדער איינער קען אויפגעבן קאנטראל פון די דעלעגעישן. שוין, א גאנצע די גאנצע סוגיא מידות, סוגיא פון מידות. דארף טרעפן מענטשן וואס זענען ראוי לכך, נאך א גאנצע סוגיא, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, און אזוי ווייטער. על כל פנים דאס אלעס ווייזט אז ס'דא א חכמת יתרו כאילו אין חכמת יתרו ווערט דערהערט און יתרו קומט פון מדין יתרו נישט קיין איד נישט געווען ביי יציאת מצרים נישט נאר דעם אזוי ווי די מדרש טראכט יתרו איז פון די יועצי פרעה וואס מיינט די יועצי פרעה עגעין ס'איז פאקטיש געווען אזא מענטש קען זיין וואס זיך נישט אינזין אויס דא. ס'דא גוים, פארשידענע סארט גוים, פארשידענע סארט מענטשן ארום די מעשה וואס די תורה רעדט, ס'דא בלעם, ס'דא יתרו, ס'דא איוב, ס'דא אלע מיני מענטשן ארום און ארום, און די ארום און ארום איז זייער וויכטיג, מ'קען זיך נישט מתעלם זיין און זאגן א גאנצע דרשה יתרו איז דאס זערטלעך, יתרו אה, איך ווייס, עפעס א גוי פון מדין זאגט עצות, וואס א חילוק, יא? און דער זוהר זאגט, זייער אינטערעסאנט, יעדע זאך איז דא מוסר און מידות און.

און דאס אליינס האט ער דאס איז א הלכה למעשה און דאס אליינס האט א סוד אבער פארוואס און אזוי עס גייט פאר דעם און נאך דעם פארוואס איז דאס אזוי ווייל די קדושה דארף דער אמת די קדושה דארף דערהערט ווערן אין יעדע פלאץ כמות שהיא און אויב ס'ווערט נישט דערהערט אין ערגעץ נישט, מ'דארף נאר גלייבן אין דעם, ס'בלייבט כאילו, ס'בלייבט נאר בהיכל הפנימי, אלזא איז איז נישט קיין אזוי ווי געזאגט ס'נישט קיין טוב, נישט דאס איז נישט דער רצון, דער רצון פון די גוטס, דער רצון פון די אמת איז צו זיין איבעראל. ס'דא אזא רצון, ס'כאילו, איך זאג רצון, אזוי ווי די גמרא זאגט, תורה נמשלה למים, מה המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך אף דברי תורה, וואס איז וואסער? גאנץ, מיין משל פון א מים נובעים, וואסער וויל זיין איבעראל. יא ס'דא זאכן וואס ווילן נישט זיין ס'דא א שטיקל האלץ ער וויל זיין ווי מען לייגט אים וואסער וויל נישט זיין ווי מען לייגט אים וויל זיך אויסשפרייטן כאילו ער וויל א רצון ער וויל דאס איז די עס קוקט אן וואסער זעסטו א גרויסע ים ער וויל זיין ער וויל פארפלייצן די גאנצע וועלט אזוי געשען צו מצרים ער וויל גיין איבעראל ווי מען לאזט אים וויל ער ווי גייט ער ווי מען לאזט אים וויל ער גיין יא מען לאזט אים נישט גייט ער נישט ער קען נישט גיין ווי מען לאזט אים נישט אמאל האט ער א שטארקע פאוער שטורעם עס איז שוין נישט גוט ער וויל גיין ווי מען לאזט אים און אויב ער גייט אין ערגעץ נישט איז איז ער נישט קיין וואסער מ'וועט נעמען וואסער מ'וועט עס מצמצם זיין מ'וועט עס טרייען צו צוקוועטשן ס'וועט ווערן אויס וואסער עט סאם פוינט ס'איז נאר וואסער אויף וויפיל ס'איז זיך מתפשט אויף וויפיל ס'איז איבעראל אזוי די תורה וויל גיין איבעראל יא מענטשן זאגן די תורה וויל זיין וויל זיין חמוקי ירכיך ס'איז חמוקי ירכיך ס'איז באהאלטן ווייל נאר דארט איז דא די הכנה אויב ס'וועט זיין בשוק אויב מ'וועט עס קענען שונה זיין בשוק אויב מ'וועט זיין די חכמה איז בחוץ תרונה, עס ס'וויל גיין, די חכמה איז בחוץ תרונה, ס'וויל גיין אינדרויסן, ס'וויל גיין איבעראל. און אסאך מאל גייט עס אפילו ווען ס'ווייסט אז ס'איז נישט גוט, נאך אריכות. אבער ס'וויל גיין איבעראל, און פון דעם וואו ס'גייט לערנען זיך עפעס, נישט סתם. לאמיר פארשטיין אזוי ווי כ'האב געזאגט, ס'נעמט נאר איין קאנעקשאן צו קאנעקטן די גאנצע מאשין, יתרו איז געווען א גרויסע מאשין, ער האט געהאט אסאך שכל,

אז יתרו איז געווען א גרויסער חכם געהאט אסאך חכמה אבער לכתחילה איז ער געווען מיועצי פרעה ער דער קען זאגן פאר פרעה ווי אזוי צו מענעדזשן זיין אה פרעה אינקארפארעיטעד וואס דארט ארבעטן די אידן און דאס איז געווען לכתחילה יא און און ווען מיר זאגן אז די אידן גייען ארויס פון מצרים און זאגן אז די אידן מ'מוז נישט מ'מוז נישט זיין קיין עבדי פרעה מען קען זיין פריי מען קען זיין עבדי השם מען קען ס'קען זיין א גוטע וועג פון טון די גאנצע זאך איז עס כמעט גארנישט ווערט ביז ס'איז דא וישמע יתרו אדער עס קען זיין וואלט געווען ווערט אבער עס איז נישט אזוי פיל ווערט און וואס דארף געשען פון וישמע יתרו כמעט גארנישט יתרו דארף נאר טוישן זיין אלידזשענס ער דארף אנשטאט פון ארבעטן פאר פרעה ארבעטן פאר משה דאס איז די גאנצע און ס'קומט יתרו און ער ברענגט מיט די גאנצע זאך די אשתו ובניו און זיינע חכמות און זיינע עצות און אלעס ווערט תורה און נישט דא קיין שום תהליך נישט דא קיין שום ויחד יתרו דא אביסל קאמפליקעיטעד עמאושענס אקעי מ'האט גערעדט וועגן די לעצטע וואך די אידן האבן אויך געהאט קאמפליצירטע עמאושענס שירת הים נישט קיין סימפל עמאושענס נישט קיין סימפל זאך אבער יתרו האט געברענגט מיט איין מינוט ווען ער האט איינגעזען אז ס'איז נישט אזוי אז נקרעו כל מימות ש ווען ער האט איינגעזען אז משה האט אויך א וועג פרעה'ס וועג איז נישט די איינציגסטע אמת'דיגע וועג ס'איז דא עתה ידעתי גדול הוויה מכל אלהים ס'איז דא א טיפערע אמת וואס איז שולט אויף אלע אלהים אויף אלע פרעדיקטעביליטיס פון דער וועלט. איז גלייך די מינוט ער האט דעס געהערט איז טאקע דעס געהערט הייסט אז ס'איז געשען דעס ווען זאגן אז יתרו האט געהערט מיינט עס אז עס האט אויך אויפגעטון עד למקומו של יתרו עד למדרגתו עד לשכל הפשוט דאס פאליטישע שכל דערפון ווען יתרו האט עס פארשטאנען און האט עס דערהערט אז כי עם יצא ממצרים אז אז שגודל הוויה מכל אלהים יעצט וואס איז יעצט האט ער צעבראכן זיין גאנצע חכמה איך ווייס נישט גארנישט ניין יעצט ווייסט ער נישט אלעס יעצט האט ער גענוצט די גאנצע זאך, און ס'איז געווארן, ס'איז געווארן השגת אלוקות, ס'איז געווארן טיף, צו גרויסע סודות פון ואתה תחזה, ס'איז געווארן א גאנצע פרשה, יתר שיתר פרשה אחת בתורה, פון די תשובה פון רגע, איין רגע, גארנישט געדארפט טוישן, נאר געדארפט קאנעקטן זיין מאשין אין די ריכטיגע, אין די ריכטיגע פלאג. איז דאס איז דאס איז די פרשה פון יתרו איך האף אז מיר געבן א געוויסע איידיע ווי דאס צו מחבר זיין איך מיין אז נישט אינגאנצן קלאר אבער מיר געבן געוויסע איידיעס ווי צו מחבר זיין די סוגיא פון יתרו און די סוגיות מיט די מיט די מציאות אביסל און וויסן וואס אונז דארפן טון און ווי אזוי א גוטן שבת.